בעזרת השם יתברך מסכת קידושין דף ס"ה, מיר הייבן אן דף ס"ה עמוד א' ביי די משנה אויבן, זאגט די הייליגע משנה, האומר לאשה קדשתיך, א מאן זאגט פאר א פרוי כ'האב דיר מקדש געווען, והיא אומרת, די פרוי לייקנט, זי זאגט לא קדשתני, איז די דין איז, הוא אסור בקרובותיה, דער מאן וואס זאגט ער האט מקדש געווען די פרוי, איז אז ער אליין זאגט ער האט מקדש געווען די פרוי, גלייבט מען אים כלפי זיך אליין, פשט ער וועט נישט טארן וואוינען מיט די קרובות פון די פרוי, ווייל לדבריו איז זי דאך זיין פרוי, טאר ער נישט וואוינען מיט אירע קרובות ווייל זיי זענען ערוות, אבער והיא מותרת בקרוביו, זי לייקנט דאך, איז איר גלייבט מען אויך, און ממילא זי מעג חתונה מיט זיינע קרובים, ער טאר נישט חתונה מיט אירע קרובים, פשט אין אמת'ן אריין גלייבט מען קיינעם נישט, א מענטש איז נישט באגלייבט אליין צו זאגן איך האב דיר מקדש געווען, אבער אונז האבן שוין געזען די כלל שויא אנפשיה חתיכה דאיסורא א מענטש קען זאגן אז דאס איז אסור אויף מיר, א מענטש קען זיך אסר'ן זאכן איז אז די מאן זאגט אז די פרוי איז זיין פרוי פשט ער אסר'ט אויף זיך אירע קרובים איז כלפי דעם גלייבט מען אים אבער אוודאי דארף די פרוי נישט קיין גט און אוודאי די פרוי איז נישט אסור מיט זיינע קרובים. זאגט יעצט די משנה א פארקערטע ציור, וואס איז טאמער היא אומרת קידשתני והוא אומר לא קדשתיך, די פרוי זאגט האסט מיך מקדש געווען די מאן לייקנט, איז הוא מותר בקרובותיה, די מאן מעג חתונה האבן מיט אירע קרובות, אבער והיא אסורה בקרוביו, די פרוי טאר נישט חתונה האבן מיט זיינע קרובים, ווייל זי זאגט דאך אז ער איז איר מאן. יעצט פארשטייט זיך, ווילאנג די מאן לעבט, טאר זי סתם אזוי נישט מיט קיינעם חתונה האבן, ווייל זי שרייט דאך אז זי איז אן אשת איש, אבער דא רעדט מען אפילו נאכדעם ווען די מאן איז געשטארבן, טאר זי נישט חתונה האבן מיט זיינע קרובים, ווייל זי שרייט דאך אז ער איז געווען איר מאן. זאגט יעצט די משנה נאך א ציור, וואס איז טאמער, די מאן זאגט פארן פרוי קידשתיך, והיא אומרת לא קידשת אלא בתי, פשט, די פרוי לייקנט, די פרוי זאגט האסט נישט מיך מקדש געווען, האסט מקדש געווען מיין טאכטער, איז דא, וואס גייט דא פאר, פון איין זייט האמיר א מאן וואס שרייט איך האב מקדש געווען א פרוי, פון די צווייטע זייט לייקנט עס די פרוי, די פרוי לייגט נאר צו אז האסט נישט מיך מקדש געווען האסט מקדש געווען מיין טאכטער, איז ביי אזא ציור איז די מאן באגלייבט אויף זיך צו זאגן אז ער האט מקדש געווען די פרוי, איז טאקע הוא אסור בקרובות גדולה, ער וועט נישט טארן חתונה האבן מיט די קרובות פונעם פרוי, אבער די גדולה מותרת בקרוביו, אבער די פרוי מעג חתונה האבן מיט זיינע קרובים ווייל די פרוי לייקנט דאך, די פרוי האט געזאגט נישט מיך האסט מקדש געווען האסט מקדש געווען מיין טאכטער פשט די פרוי האט געלייקנט, און ממילא די פרוי מעג חתונה האבן מיט זיינע קרובים, יעצט וואס טוט זיך מיט די טאכטער, איז הוא מותר בקרובות קטנה, קטנה מותרת בקרוביו, פשט די טאכטער קומט בעצם דא נישט אריין אין בילד, די טאכטער האט גארנישט געזאגט, די מאמע האט סך הכל געזאגט אז דו האסט מקדש געווען מיין טאכטער, די מאמע איז נישט באגלייבט אויף דעם, און ממילא די מאן מעג חתונה מיט אלע קרובות פונעם טאכטער, און די טאכטער מעג חתונה מיט אלע קרובים פונעם מאן. זאגט אונזער משנה וואס איז טאמער פארקערט, די מאן זאגט קדשתי את בתך, די מאן זאגט פארן פרוי איך האב מקדש געווען דיין טאכטער, והיא אומרת לא קדשת אלא אותי, און די מאמע זאגט אז ניין האסט נישט מקדש געווען מיין טאכטער האסט מיך מקדש געווען. איז דא איז די דין הוא אסור בקרובות קטנה, די מאן טאר נישט חתונה האבן מיט די טאכטערס קרובות, ווייל די מאן שרייט איך האב מקדש געווען דעם טאכטער, וקטנה מותרת בקרוביו, די קטנה שטייט זיך מעג חתונה האבן מיט זיינע קרובים ווייל זי האט גארנישט געזאגט, ווייטער הוא מותר בקרובות גדולה, די מאמעס קרובות מעג די מאן חתונה האבן מיט, ווייל פארוואס נישט, ער שרייט ער האט חתונה געהאט מיט די טאכטער, מען נישט מיט די מאמע איז ממילא מעג ער חתונה האבן מיט די מאמעס קרובות וגדולה אסורה בקרוביו די מאמע וועט נישט טארן חתונה האבן מיט זיינע קרובים ווייל די מאמע שרייט דאך האסט מיך מקדש געווען און ממילא טאר זי נישט חתונה האבן מיט זיינע קרובים זאגט די הייליגע גמרא מען האט געזען די משנה האומר לאשה קדשתיך וכו' האט מען געזען די משנה בעצם פיר ציורים די ערשטע ציור האט זיך גערעדט אז די מאן זאגט פארן פרוי כ'האב דיר מקדש געווען די פרוי לייקנט די צווייטע ציור איז געווען אז די פרוי זאגט פארן מאן האסט מיר מקדש געווען און די מאן לייקנט די דריטע ציור האט עה האט מען געזאגט אז די מאן האט געזאגט פארן פרוי כ'האב דיר מקדש געווען די פרוי האט געלייקענט און זי האט צוגעלייגט האסט נישט מיר מקדש געווען האסט מקדש געווען מיין טאכטער און די פערדע ציור האט מען געזען אז די מאן האט געזאגט כ'האב מקדש געווען דיין טאכטער און די פרוי לייקענט און זאגט ניין האסט מיך מקדש געווען איז גייט יעצט די גמרא אריינגיין פארוואס מען האט געדארפט די אלע פיר ציורים פארוואס איז נישט גענוג געווען איין ציור זאגט די גמרא צריכא פארוואס דארף מען האבן דעם צווייטן ציל? וואס איז נישט גענוג געווען אז די משנה האט געזאגט אז א מאן זאגט איך האב מקדש געווען א פרוי און די פרוי לייקנט, איז דער מאן איז באגלייבט אויף זיך, ער טאר נישט חתונה מיט אירע קרובות אבער זי מעג חתונה מיט זיינע קרובים. זאגט די גמרא די סיבה וואס די משנה האט געדארפט אויך זאגן דעם צווייטן ציור איז ווייל דאי אשמעינן גביה דידיה משום דגברא לא איכפת ליה ומיקרי אמר, פשט ווען איך וואלט נאר געוואוסט פון דעם ערשטן ציור וואלט איך געזאגט אזוי, דער מאן וואס זאגט פארן פרוי קידשתיך איז וואס פארלירט ער? וואס איז פשט? לאמיר זאגן מען וועט אים גלייבן. וואס וועט געשען יעצט צו אים? ער טאר יעצט נישט חתונה מיט אירע קרובות? איז שוין! ער וועט נישט חתונה מיט אירע קרובות, ס'דא גענוג פרויען אויף דער וועלט, ער קען חתונה מיט אנדערע פרויען אויך. און ממילא דא איז טאקע דא א צד צו זאגן אז מען גלייבט נישט דעם מאן, פשט די מאן וועט נישט טארן חתונה מיט אירע קרובות אבער די פרוי קען חתונה מיט וועם זי וויל, ווייל ווער איז דער מאן צו זאגן? ווער גלייבט אים? ער האט סתם געהאקט א קאפ, ער האט געגעבן א זאג עפעס, ער האט גארנישט דערלייגט. אבל איהי אימא אי לאו דקים לה בדיבורה לא הות אמרת וליתסר איהו בקרובותיה, פשט וואלט איך אבער געזאגט אז ביים צווייטן ציור, ווען די פרוי זאגט פאר א מאן דו האסט מיר מקדש געווען די מאן לייקנט, איז דא איז אפשר יא דא א צד צו זאגן אז מען זאל גלייבן די פרוי, און מען זאל זאגן אז אפילו די מאן טאר נישט חתונה האבן מיט די פרוי'ס קרובות, ווייל דא איז מסתבר אז די פרוי רעדט אמת, ווייל אז די פרוי זאגט נישט קיין אמת, טוט זי זיך דאך אליין אפ, א פרוי וואס זאגט פאר א מאן דו האסט מיר מקדש געווען, טאר זי יעצט נישט חתונה האבן מיט קיינעם, זי מאכט זיך אן אשת איש, איז אפשר דא זאל מען גלייבן דעם פרוי אויך כלפי די מאן, אז די מאן זאל נישט טארן חתונה מיט די קרובות פונעם פרוי, איז פאר דעם קא משמע לן, דאס איז די חידוש אין דעם צווייטן ציור פון די משנה אז ס'איז נישט אזוי, די פרוי גלייבט מען כלפי זיך אליין, זי וועט נישט טארן חתונה מיט זיינע קרובים, אבער כלפי אים גלייבט מען איר נישט און ער מעג חתונה האבן מיט אירע קרובות. זאגט די גמרא ווייטער, מ'האט געזען די דריטע ציור פון די משנה קדשתיך והיא אומרת וכו', פרעגט די גמרא הא תו למה לי, וואס דארף מען די דריטע ציור פון די משנה, זאגט די גמרא איצטריך, ווייל סלקא דעתך אמינא, מדאורייתא הימניה רחמנא לאב, מדרבנן הימנוה לדידה, ותיתסר ברתה בדיבורה. פשט וואלט איך געזאגט אז אונז ווייסט מען דאך מן התורה איז א טאטע באגלייבט צו זאגן ער האט מקדש געווען די טאכטער, איז אפשר מדרבנן איז א מאמע אויך באגלייבט? איז אויב אזוי אז די מאמע זאגט פארן מאן האסט נישט מיר מקדש געווען האסט מקדש געווען מיין טאכטער, איז אפשר זאל מען איר גלייבן, און די מאן וועט יעצט נישט טארן חתונה מיט די קרובות פונעם טאכטער, קא משמע לן, דאס איז די חידוש אין די משנה אז ס'איז נישט אזוי. ווייטער זאגט די גמרא האמיר געזען די פערדע ציור, קדשתי את בתך וכו', הא תו למה לי, וואס איז די חידוש אין דעם פערדן ציור? זאגט טאקע די גמרא נישט קיין שום חידוש, איידי דתנא הא, תנא נמי הא. היות וואס די משנה האט געזאגט די ציור אז די פרוי זאגט האסט נישט מיר מקדש געווען האסט מקדש געווען די טאכטער, זאגט אויך די משנה די פארקערטע ציור וואס איז טאמער די מאן זאגט כ'האב מקדש געווען די טאכטער, און די פרוי לייקנט און זאגט נישט די טאכטער נאר מיר. זאגט די גמרא ווייטער, איתמר, האמיר געלערנט רב אמר כופין, רב זאגט אז ביי די ציור פון די משנה צווינגט מען די מאן צו געבן א גט, ושמואל אמר, שמואל זאגט מבקשין, מען צווינגט אים נישט מען בעט אים סך הכל צו געבן א גט, פרעגט די גמרא אהייא, אהייא, אויף וואס גייען רב און שמואל ארויף אויף וועלכע ציור פון די משנה, אילימא ארישא, עסטו וועלן זאגן אויף די ערשטע ציור פון די משנה, דארט ווי די מאן זאגט פארן פרוי קדשתיך, און די פרוי לייקנט שטיין און ביין, איז אויף דעם איז דא א מחלוקת צו מען צווינגט די מאן צו געבן א גט צו מען בעט אים צו געבן א גט, לאו כופין איכא ולא מבקשין איכא, ווי קומט דא אריין א גט, האמיר דאך געזען אין די משנה אז ווען די מאן זאגט קדשתיך און די פרוי לייקנט, איז די מאן באגלייבט אויף זיך אבער נישט כלפי די פרוי, איז די פרוי דארף נישט קיין גט, די פרוי קען חתונה האבן מיט וועם זי וויל, איז ווי קומט דא אריין כופין ווי קומט דא אריין מבקשין ווי קומט אריין א גט דא, אלא נאר מוז מען זאגן אסיפא אז דאס גייט אוודאי ארויף אויף די צווייטע ציור, דארט ווי א פרוי זאגט פאר א מאן האסט מיר מקדש געווען, און די מאן לייקנט שטיין און ביין, איז די מאן מצידו אים פעלט גארנישט ער קען ווייטער ממשיך זיין מיט זיין לעבן כאילו לא היה, אבער די פרוי בעצם איז יעצט אן אשת איש ווייל זי האט אליין מודה געווען זי זאגט זי איז אן אשת איש איז כלפי זיך גלייבט מען איר. איז בשלמא מבקשין לחיי זאגט די גמרא אויב אזוי, דאס אז שמואל האט געזאגט מען בעט פארן מאן צו געבן פארן פרוי א גט, דאס קען מען נאך פארשטיין, פארוואס? ווייל דא האמער א פרוי נעבעך, אן אשת איש, זי האט זיך אליין אריינגעפאקט אין א פעקל, די מאן טאקע לייקנט, ער זאגט איך ווייס פון גארנישט, אבער ווי נישט ווי די פרוי איז אן אשת איש זי קען נישט חתונה האבן מיט קיינעם, איז פארשטיי איך אז מען בעט פארן מאן, הער צו איך פארשטיי ס'איז נישט דיין שולד, דו ווייסט פון גארנישט, אבער בכל זאת איז מידת חסידות געב איר א גט, דאס קען מען נאך פארשטיין, אלא כופין אמאי, אמר לא ניחא לי דאיתסר בקריבה, פשט אבער ווי קען מען צווינגען די מאן צו געבן א גט, די מאן האט דאך א גוטע סיבה אז ער וויל נישט געבן, וואס איז די סיבה פון די מאן אז ער וויל נישט געבן, ווייל די מאן האט מורא, טאמער כ'וועל איר געבן א גט, עלן מענטשן זאגן אז די גט איז א ריכטיגע גט פשט אז די פרוי איז באמת געווען מיין פרוי, און די מאן לייקנט דאך, און טאמער מען וועט זאגן אז די פרוי איז געווען זיין פרוי וועט ער נישט קענען חתונה האבן מיט אירע קרובות, איז וויל ער נישט, וויל ער זיך ארויס זעהן פונעם פעקל, איז ווי קומט דא אריין צווינגען, ווי אזוי קען מען צווינגען אזא מאן צו געבן א גט, אלא נאר זאגט טאקע די גמרא, שמעתתא אהדדי איתמר, פשט ס'נישט דא דא קיין מחלוקת רב און שמואל, נאר ביידע האבן געזאגט א מימרא אויפן זעלבן ציור אז וואס? אז אמר שמואל מבקשין ממנו ליתן גט, אמר רב אם נתן גט מעצמו, כופין אותו ליתן כתובה, פשט זיי רעדן פון צוויי אנדערע זאכן, שמואל האט געזאגט אז ביי אזא ציור אז א פרוי זאגט אז מ'האט מקדש געווען און די מאן לייקנט, איז ביי אזא ציור קען מען נאר בעטן די מאן צו געבן א גט, מ'קען אים נישט צווינגען, ווייל אזוי ווי מ'האט פריערט געזען די מאן האט א נגיעה אז ער וויל נישט געבן א גט. אבער רב לייגט צו, וואס איז טאמער די מאן האט געגעבן א גט, נישט מ'האט אים געצווינגען, נישט מ'האט אים געבעטן, פון זיך אליין איז ער געגאנגען, ער האט געבן פאר זיין פרוי א גט, איז דא זעהט מען אז די מאן איז מודה, די מאן איז מודה אז זי איז זיין פרוי, ווייל אז נישט וואס האט ער געגעבן די גט, איז אז ער איז מודה דארף ער שוין באצאלן כתובה, ווייל דא איז שוין פשט אז דאס ער האט געלייקנט אנפאנג איז ווייל ער האט געהאט א טעות, שפעטער האט ער זיך דערמאנט, און פארדעם געבט ער טאקע די גט, איז א סימן אז ער האט איר טאקע מקדש געווען אז זי איז טאקע געווען זיין פרוי, איז יעצט דארף ער באצאלן כתובה, זאגט די גמרא איתמר נמי, מיר האבן אזוי אויך געלערנט אמר רב אחא בר אדא אמר רב, ואמרי לה אמר רב אחא בר אדא אמר רב המנונא אמר רב, כופין ומבקשין, אז מען צווינגט און מען בעט, און אויף דעם שטעלט זיך די קשיא תרתי וואס טייטש מען צווינגט און מען בעט, נאר די גמרא איז מסביר אזוי ווי מען האט מסביר געווען פריער הכי קאמר, מבקשין ממנו ליתן גט, מען בעט אים צו געבן א גט, ואם נתן מעצמו, אבער טאמער ער געבט פון זיך אליין, איז דא איז כופין אותו ליתן כתובה צווינגט מען אים צו צאלן כתובה, זאגט די גמרא ווייטער, אמר רב יהודה האט רב יהודה געזאגט, המקדש בעד אחד אין חוששין לקידושיו, איינער וואס איז מקדש בעד אחד איז מען אינגאנצן נישט חושש אויף די קידושין, פשט, אונז האמיר שוין געזען אז ביי דבר שבערווה דארף מען האבן צוויי עדים, ממילא זאגט רב יהודה אז עס איז נאר דא איין עד איז די גאנצע קידושין נישט קיין קידושין, בעו מיניה מרב יהודה, אבער האבן די חכמים אן איבעיא געפרעגט פון רב יהודה, שניהם מודים מאי, וואס איז טאמער ביידע זענען מודה, סיי די מאן סיי די פרוי זענען מודה אז ס'איז געווען א קידושין און ס'איז נאר דא אן עד אחד, און די שאלה איז צו ס'איז א קידושין צו נישט. פשט אזוי, דארט וואו ס'איז אינגאנצן נישט דא קיין עדים, נאר סתם ס'קומען אן א מאן און א פרוי, און די מאן זאגט כ'האב מקדש געווען די פרוי אן קיין עדים, די פרוי זאגט יא, איך בין אויך מודה ס'איז געווען דא א קידושין אן קיין עדים, איז ביי דעם איז נישט קיין שום שאלה, אוודאי נישט דא קיין קידושין, מ'דארף האבן עדים. אבער. דאס אז מען דארף צוויי עדים בדבר שבערווה איז די שאלה איז דארף מען טאקע צוויי? פשט, מען זעהט דאך ביי אנדערע פלעצער ביי איסורין זעהט מען אז ס'העלפט אן עד אחד, און ממילא וואלט געווען א צד צו זאגן אז דאס אז מען דארף צוויי עדים בדבר שבערווה דאס איז נאר ווען ס'איז דא איינער וואס לייקנט, אבער דארט ווי ביידע זענען מודה איז אפשר איז גענוג אן עד אחד, און אויב ס'איז דא אן עד אחד איז דא א קידושין. אדער אפשר ניין? אפשר אז שטייט על פי שנים עדים יקום דבר, און ווי מ'וועט באלד זעהן א לימוד דבר דבר אז ביי דבר שבערווה דארף מען האבן צוויי, איז פשט ס'האט נישט קיין שייכות צו מ'גלייבט צו נישט קומט נישט דא אריין נאמנות, אז ס'איז דא צוויי עדים איז דא א קידושין אז ס'איז נישט דא קיין צוויי עדים איז נישט דא קיין קידושין. אזא איבעיא האט מען אן איבעיא געפרעגט פון רב יהודה, זאגט די גמרא, אין ולא ורפיא בידיה, פשט ווען מ'האט געפרעגט רב יהודה די איבעיא אסאך מאל האט ער געזאגט יא אז די קידושין איז חל ווען ביידע זענען מודה, אנדערע מאל האט ער געזאגט ניין ווייל ער האט נישט געהאט קיין קלארקייט אינעם ענין. זאגט די גמרא איתמר, האבן מיר אבער געלערנט אמר רב נחמן אמר שמואל המקדש בעד אחד אין חוששין לקידושיו ואפילו שניהם מודים, שמואל זאגט קלאר אז אפילו ביידע זענען מודה אז ס'איז געווען א קידושין איז די קידושין גארנישט ווערט טאמער ס'איז נאר דא אן עד אחד. איתיביה רבא לרב נחמן, פרעגט רבא א קשיא אויף רב נחמן פון אונזער משנה, מ'האט געזען ביי אונזער משנה, האומר לאשה קידשתיך והיא אומרת לא קידשתני, הוא אסור בקרובותיה והיא מותרת בקרוביו, פשט א מאן זאגט פאר א פרוי כ'האב דיר מקדש געווען, און די פרוי לייקענט, איז די מאן טאר נישט חתונה מיט אירע קרובות, אבער די פרוי מעג חתונה מיט זיינע קרובים, יעצט ביי וועלכע ציור רעדט זיך דא? אי דאיכא עדים, טאמער איז דא עדים וואס האבן געזען די קידושין, איז אמאי מותרת בקרוביו, פארוואס מעג די פרוי חתונה מיט זיינע קרובים? די פרוי איז דאך אן אשת איש, ס'דאך דא עדים. ווייטער ואי דליכא עדים, טאמער ס'איז אינגאנצן נישט דא קיין עדים, איז אמאי אסור בקרובותיה, און פארוואס טאר נישט די מאן חתונה מיט די קרובות פונעם פרוי? פשט, אין הכי נמי, מ'האט געזען, שוויה אנפשיה חתיכה דאיסורא, א מענטש קען אסר'ן אויף זיך זאכן, אבער סדארף דאך זיין דא עפעס א מעשה, וואס פארציילט די מאן דא? די מאן זאגט איך האב מקדש געווען די פרוי, מען פרעגט אים סדא עדים? ניין סנישט דא קיין עדים, א קידושין אן קיין עדים נישט קיין קידושין, און ביי דעם האמער געזען דאס איז יעדער מודה אויב עס אינגאנצן נישט דא קיין עדים איז זעכער די קידושין איז נישט חל, די שאלה איז ביי עד אחד דארט ווי מען איז מודה, דארט איז דא א שאלה אבער אז עס אינגאנצן נישט דא קיין עדים איז אינגאנצן נישט דא קיין קידושין אז עס אינגאנצן נישט דא קיין קידושין איז פארוואס זאל די מאן נישט טארן חתונה האבן מיט אירע קרובות אלא לאו בעד אחד נאר וואס דען מוז מען אוודאי זאגן אז ס'רעדט זיך אז ס'דא אן עד אחד יעצט כלפי די פרוי איז דער עד אחד פארשטייט זיך נישט נאמן, ווייל די פרוי לייקנט, אז די פרוי לייקנט, קען די פרוי חתונה מיט וועם זי וויל, ווייל די פרוי קען זיך טענה'ן מיטן עד אחד, אבער כלפי דעם מאן, אז דער מאן איז מודה, מיטן עד אחד צוזאמען זאגט מען דער מאן טאר נישט חתונה מיט אירע קרובות. איז זעט מען לכאורה דא אז אן עד אחד צוזאמען מיט א הודאה אז דער מאן איז מודה צוזאמען מיט דער עד אחד העלפט עס. איז וויאזוי זאגט רב נחמן בשם שמואל אז המקדש בעד אחד אין חוששין לקידושיו? זאגט די גמרא הכא במאי עסקינן, ווייסט ביי וועלכע ציור אונזער משנה רעדט זיך? כגון דאמר לה קדשתיך בפני פלוני ופלוני והלכו להם למדינת הים. פשט, אונזער משנה רעדט זיך נישט ביי א ציור אז ס'איז געווען אן עד אחד, נאר די משנה רעדט זיך ביי א ציור אז די מאן זאגט פארן פרוי איך האב דיר מקדש געווען און ס'איז געווען צוויי עדים, די עדים זענען מער נישט דא, זענען געגאנגען מדינת הים אדער זענען געשטארבן, איז ביי אזא ציור איז דא זאגט מען פארן מאן טארסט נישט חתונה מיט אירע קרובות, ווייל לדבריך איז דאך געווען א קידושין מיט צוויי עדים, וואס א קידושין מיט צוויי עדים איז דאך א גוטע קידושין, אבער די פרוי וואס די פרוי לייקענט און די מאן האט דאך נישט קיין עדים דא די מאן האט נישט קיין ראיה צו זיין טענה די מאן זאגט נאר איז די פרוי וואס לייקענט גלייבט מען אויך די פרוי און די פרוי מעג יא חתונה האבן מיט זיינע קרובים איתיביה פרעגט רבא נאך א קשיא אויף רב נחמן פון א משנה מיר האבן געלערנט אין א משנה המגרש את אשתו ולנה עמו בפונדקי איינער וואס גט זיין פרוי, און שפעטער די גע'גט'ע פארפאלק נעכטיגט צוזאמען אין א פונדקי, אין א מלון, אין א האטעל, וואס אז זיי נעכטיגן צוזאמען איז דא דא א שטארקע חשש אז זיי האבן געוואוינט צוזאמען, יעצט אונז ווייסט מען דאך די כלל אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות, אז זיי האבן געוואוינט צוזאמען איז זעכער די ביאה געווען לשם קידושין, איז די דין איז אזוי, בית שמאי אומרים אינה צריכה הימנו גט שני, בית שמאי זאגן מען דארף נישט חושש זיין, פשט זי דארף נישט א נייע גט, און בית הלל אומרים צריכה הימנו גט שני, אז זי דארף א נייע גט, ווייל מסתמא געווען דא א ביאה לשם קידושין. איז די שאלה דא איז אויף די משנה היכי דמי ביי וועלכע ציור רעדט זיך דא? אי דאיכא עדים, טאמער איז דא עדים וואס זיי האבן געזען אז די פארפאלק האט געוואוינט צוזאמען, איז מאי טעמייהו דבית שמאי, פארוואס זאגן בית שמאי אז זי דארף נישט א נייע גט, אוודאי דארף זי א נייע גט, ס'דא עדים וואס האבן געוואוינט צוזאמען, אז זיי האבן געוואוינט צוזאמען, איז אוודאי די ביאה געווען לשם קידושין, איז אוודאי דארף זי א גט, איז ווי שטימט די בית שמאי? ווייטער ואי דליכא עדים, טאמער ס'איז אינגאנצן נישט דא קיין עדים, איז מאי טעמייהו דבית הלל, פארוואס האלטן די בית הלל אז זי דארף א נייע גט? נניח לאמיר שוין זאגן אז זיי האבן געוואוינט צוזאמען, לאמיר זאגן אז ער האט געוואוינט מיט איר לשם קידושין, אבער טאמער ס'איז נישט געווען קיין עדים און די גאנצע קידושין איז נישט קיין קידושין, איז וואס עפעס זאגן די בית הלל אז זי דארף א גט? אלא לאו בעד אחד, נאר וואס דען, מוז מען אוודאי זאגן אז ס'איז געווען דא אן עד אחד, און די עד אחד האט געזען די ביאה, און די מאן און די פרוי זענען ביידע מודה אז ס'איז געווען דא א ביאה לשם קידושין, איז זעהן מיר דא אז אן עד אחד צוזאמען מיט א הודאה איז גענוג, איז א קידושין, איז וויאזוי זאגט רב נחמן אמר שמואל המקדש בעד אחד, אין חששין לקידושיו, דא זעהט מען אז נישט, דא זעהט מען אז ווען ס'איז דא אן עד אחד און די מאן און פרוי זענען מודה, איז אוודאי די קידושין יא א קידושין, זאגט די גמרא ניין, ס'איז נישט ריכטיג, ווייל ולטעמך לויט דיר, טאמער באמת די משנה דארט רעדט זיך אז ס'איז געווען אן עד אחד, איז אימא סיפא, זיי מיר מסביר די סיפא פון יענע משנה, שטייט דארט אין די סיפא פון די משנה, אז ומודים, אז די בית הלל זענען מודה צו די בית שמאי, בנתגרשה מן האירוסין, אז טאמער די געגעטע פאר פאלק, איז נישט א פאר פאלק וואס איז געווען חתונה געהאט אמאל, נאר ס'איז געווען א אירוסין, ס'איז קיינמאל נישט געווען קיין נישואין נאר א אירוסין, און נאך די אירוסין האבן זיך געגעט, און יעצט האבן זיי גענעכטיגט צוזאמען, איז דא די בית הלל מודה, שאינה צריכה הימנו גט שני, אז זי דארף נישט א נייע גט מפני שאין לבו גס בה, ווייל דער מאן האלט זיך נישט גרויס מיט איר, פשט, מסתמא האבן זיי נישט געוואוינט צוזאמען, ווייטער ואי סלקא דעתך עד אחד מהימן, מה לי מן האירוסין מה לי מן הנישואין, פשט, טאמער דא רעדט זיך ביי א ציור אז עס איז געווען עד אחד וואס דער עד אחד האט געזען אז זיי וואוינען צוזאמען, וואס איז א חילוק לבו גס בה, אין לבו גס בה, עס איז דא אן עד אחד, דער עד אחד האט געזען ווי זיי האבן געוואוינט צוזאמען, ביידע זענען מודה אז זיי האבן געוואוינט צוזאמען, איז לכאורה איז דא געווען א גוטע קידושין, איז זאל זי דארפן א נייע גט. ווי קומט דא אריין די סיפא פון די משנה אז דא איז מען נישט חושש? אלא נאר אוודאי דארף מען מפרש זיין די משנה אויף א גאנץ אנדערע אופן נישט ביי אן עד אחד, און ממילא פון די משנה נישט קיין קשיא, מוז מען זאגן זאגט די גמרא הכא במאי עסקינן, די משנה רעדט זיך דא כגון דאיכא עדי יחוד וליכא עדי ביאה, ס'רעדט זיך ביי א ציור אז ס'איז געווען צוויי עדים אבער די צוויי עדים האבן נישט געזען אז זיי האבן געוואוינט צוזאמען, די צוויי עדים סך הכל געזען אז זיי האבן זיך מייחד געווען. איז בית שמאי סברי לא אמרינן הן הן עדי יחוד הן הן עדי ביאה, בית שמאי זאגן עדי יחוד איז נישט עדי ביאה, דאס אז זיי האבן זיי זענען געווען צוזאמען אין איין צימער מיינט נאך זיי האבן געוואוינט צוזאמען, איז דערפאר זאגן די בית שמאי אז היות וואס ס'איז נישט דא דא עדי ביאה, איז אפילו נניח זיי האבן יא געוואוינט צוזאמען, איז נישט דא קיין עדים אויף דעם, איז ווייטער נישט דא דא קיין קידושין, פאר דעם זאגן די בית שמאי זי דארף נישט קיין גט, ובית הלל סברי אמרינן הן הן עדי יחוד הן הן עדי ביאה, בית הלל זאגן ניין, בית הלל זאגן אז מ'האט געזעהן א יחוד איז כאילו מ'האט געזעהן א ביאה אליין, און אויב ס'איז כאילו מ'האט געזעהן א ביאה אליין איז פשט ס'דא דא עדי ביאה, אז ס'דא דא עדי ביאה, אוודאי די קידושין יא א קידושין פאר דעם זייט דארף זי א נייע גט, אבער ומודים וודאי בנתגרשה מן האירוסין דלא אמרינן הן הן עדי יחוד הן הן עדי ביאה, מפני שאין לבו גס בה, פשט דאס איז אלץ מן הנישואין, טאמער די פאר פאלק איז אמאל געווען חתונה געהאט. וואס ער שטאלצירט זיך מיט איר האט נישט קיין פראבלעם מיט איר, דארט דארף מען חושש זיין אז טאמער זיי זענען אין איין צימער אוודאי האבן זיי געוואוינט צוזאמען, אבער טאמער ס'איז נאר געווען א אירוסין, זיי האבן קיינמאל נישט געוואוינט צוזאמען אפילו נישט אמאל, און יעצט זיי האבן זיך מייחד געווען, דא זאגן די בית הלל איז נישט אזוי זיכער אז זיי האבן געוואוינט צוזאמען, ממילא דא זאגט מען נישט הן הן עדי יחוד הן הן עדי ביאה, און ממילא דא דארף זי נישט א נייע גט, איז ווייטער על כל פנים פון די משנה נישט קיין קשיא. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רבי יצחק בר שמואל בר מרתא משמיה דרב, רבי יצחק בר שמואל בר מרתא זאגט נאך בשם רב, פריער האט מען דאס געזען בשם שמואל, דא זאגט עס רב, אז המקדש בעד אחד, אין חוששין לקידושיו, ואפילו שניהם מודים. פשט, טאמער איינער האט מקדש געווען מיט א עד אחד אפילו ביידע זענען מודה, איז די קידושין נישט קיין קידושין מען דארף האבן צוויי עדים ביי א קידושין. און די זעלבע זאך, אמר רבה בר רב הונא, המקדש בעד אחד, בי דינא רבה אמרי, אין די גרויסע בית דין האט מען גע'פסק'נט אז אין חוששין לקידושיו, ווער איז דאס בי דינא רבה? מאן בי דינא רבה? רב! ואיכא דאמרי איז דא וואס זאגן אמר רבה בר רב הונא אמר רב, המקדש בעד אחד בי דינא רבה אמרי אין חוששין לקידושיו, אז רב האט נאכגעזאגט בשם די גרויסע בית דין אז די קידושין איז נישט קיין קידושין ווער איז די בי דינא רבה? מאן בי דינא רבה? רבי! איז על כל פנים האמיר דא א גאנצע רשימה פון תנאים פון אמוראים וואס זאגן אז איינער וואס איז מקדש בעד אחד איז די קידושין נישט קיין קידושין אפילו ביידע זענען מודה אפילו די מאן די פרוי זענען ביידע מודה אז אזוי איז געווען העלפט דאס נישט מ'דארף האבן צוויי עדים ביי די קידושין מתיב רב אחדבוי בר אמי, פרעגט רב אחדבוי בר אמי א קשיא פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, שניים שבאו ממדינת הים, צוויי מענטשן רוקן זיך אן פון חוץ לארץ, ואישה עמהם, מיט א פרוי, וחבילה עמהם, מיט א פעקל, פשט ס'קומען אן אויף א שיף צוויי מענער, א פרוי, מיט א פעקל, און יעדער איינער שרייט עפעס אנדערש, זה אומר זו אשתי וזה עבדי וזה חבילתי, וזה אומר זו אשתי וזה עבדי וזה חבילתי, ואישה אומרת אלו שני עבדי וחבילה שלי, פשט, דער מאן שרייט, דער ערשטער מאן, שרייט אז דער צווייטער מענטש איז מיין קנעכט, דער פרוי איז מיין פרוי, און דער פעקל איז מיין פעקל. אזוי זאגט דער ערשטער מענטש. דער צווייטער מענטש זאגט פונקט פארקערט. יענער איז מיין קנעכט, די פרוי איז מיין פרוי, און די פעקל איז מיין פעקל. די פרוי זאגט, ביידע זענען מיינע קנעכט, און די פעקל איז מיין פעקל. איז די דין איז, צריכה שני גיטין, די פרוי דארף מספק צוויי גיטין, פון יעדעס איינס פון די מענער, וגובה כתובתה מן החבילה. יעצט אז זי האט געקריגן צוויי גיטין, איז דאס איז קלאר אז איינער פון די מענער איז געווען איר מאן, איך ווייס נישט וועלכע טאקע, אבער איינער איז געווען איר מאן, פשט ביידע מענער זענען דאך מודה אז די פרוי איז געווען זייער פרוי, אונז ווייסן נישט ווער גערעכט געווען איז האט מען ביידע געצווינגען צו געבן א גט, אבער היות וואס ביידע מענער שרייען אז זי איז געווען זייער פרוי, און ביידע האבן געגעבן א גט, איז פשט ביידע דארפן צאלן כתובה, און ביידע שרייען דאך אז די פעקל איז זייערס, איז לפחות די כתובה געלט נעמט מען ארויס פונעם פעקל און מען געבט עס פארן פרוי, און די רעשט. פון די געלט וואס ליגט אינעם פעקל, זאגט רש"י, איז יהא מונח עד שיבא אליהו, מען ווייסט טאקע נישט וואס מען טוט אינדעם מען שפארט עס איין ביז אליהו הנביא וועט קומען ער וועט זאגן פארוועם טאקע ס'באלאנגט. יעצט היכי דמי, ביי וועלכע ציור רעדט דא די ברייתא? אי דאית ליה סהדי להאי ואית ליה סהדי להאי, פשט, קענסט מיר אפשר זאגן אז די ברייתא רעדט זיך אז יעדע מאן האט צוויי עדים וואס זאגט ווי ער זאגט פשט, דער מאן דער ערשטער מאן האט צוויי עדים וואס זאגט אז די פרוי איז זיין פרוי און די פעקל איז זיין פעקל און די אנדערע מאן האט אויך צוויי עדים וואס זאגן ווי אים וואס אויב אזוי די דין איז דאך אז דא צוויי כיתי עדים וואס זענען זיך מכחיש איינע די צווייטע איז דאך עס א ספק בלייבט עס א ספק אונז ווייסמער נישט וועם צו גלייבן איז פאר דעם טאקע דארף די פרוי האבן א גט סיי פון דעם מאן און סיי פון דעם מאן ווייל איך ווייס דאך נישט וועם צו גלייבן. און די זעלבע זאך די פעקל איז יהא מונח עד שיבא אליהו ווייל כ'ווייס דאך נישט וועם צו גלייבן, אבער אויב אזוי מי מציא אמרה אלו שני עבדי וחבילה שלי, פשט אויב אזוי אויב דער מאן האט צוויי עדים און דער מאן האט צוויי עדים און די פרוי האט נישט קיין צוויי עדים איז ווי קומט בכלל דא אריין די טענה פון די פרוי? און ווי רש"י איז מסביר די עיקר נקודה איז אויף די איבעריגע חלק פונעם פעקל פשט אונז האבן דאך געשמועסט אז די פרוי קען ארויסנעמען די כתובה געלט פונעם פעקל אבער די רעשט פון די געלט איז יהא מונח עד שיבא אליהו איז משמע אז די סיבה וואס ס'איז יהא מונח עד שיבא אליהו איז ווייל ס'איז דא דא דריי טענות ס'איז דא דריי מענטשן וואס וויכוח'ן זיך אויף דעם דריי מענטשן שלאגן זיך אויף דעם דער מאן דער מאן און די פרוי און ממילא יהא מונח עד שיבא אליהו יעצט וואס וועט זיין טאמער איינער פון די מענער עלן מודה זיין אז ער האט געזאגט ליגנט איז ווייטער יהא מונח עד שיבא אליהו ווייל די פרוי מיט די אנדערע מאן וויכוח'ן זיך ארום יעדער שרייט ס'איז זיינס אבער אויב דא רעדט זיך אז דער מאן האט עדים און דער מאן האט עדים איז ווי קומט בכלל דא אריין די טענה פון די פרוי? ווער האט איר בכלל געפרעגט אז איינער פון די מענער וועלן מודה זיין אז זיי האבן געזאגט ליגנט און אז די עדים זאגן ליגנט איז יענער מאן דער צווייטער מאן וועט קענען נעמען די פעקל? פשט די פרוי קומט בכלל נישט דא אריין אין בילד? אלא לאו, נאר אוודאי מוז מען זאגן אז בעד אחד, אז יעדער איינער האט געברענגט אן עד אחד, דער מאן האט א עד אחד און דער מאן האט א עד אחד, און פארשטייט זיך די פרוי טענה'ט זיך מיט ביידע, אבער בנוגע צום פעקל איז נישט נוגע וואס די עד אחד האט צו זאגן, ווייל אן עד אחד איז נישט נאמן ווען עס קומט צו ממונות. בנוגע צו די קידושין צו די פרוי, דא זענען די ביידע עדי אחד נאמן, און פאר דעם דארף זי קריגן א גט פאר דעם קריגט זי כתובה. איז וואס זעהן מיר דא? זעהן מיר דא אז אן עד אחד איז נאמן ביי קידושין אפילו דארט וואו מען איז מכחיש, אזוי זאגט רש"י, פשט די פרוי לייקנט דא, און אף על פי כן זאגט מען עס דארף א גט פון ביידע. איז א קשיא, ווי אזוי זאגן די אלע תנאים אמוראים, אז אן עד אחד ביי קדושין איז גארנישט, דא זעהט מען קלאר אז מען רעכנט זיך מיט אן עד אחד, זאגט די גמרא, ותסברא, עד אחד בהכחשה מי מהימן, זאגט די גמרא וואס עפעס? וואס זאגסטו מיר ס'רעדט זיך דא ביי אן עד אחד? דער מאן האט א עד אחד, און דער מאן האט א עד אחד, און פאר דעם מאכט מען זיך צו טוהן? פאר דעם דארף יעצט די פרוי א גט פון ביידע? זאגט די גמרא כ'פארשטיי נישט, די צוויי עדי אחד זענען זיך דאך מכחיש איינער די אנדערע, די דין איז, ווען צוויי כיתי עדים זענען זיך מכחיש איינער די צווייטע, ווייסט מען טאקע נישט וואס צו טון, ווייל די תורה זאגט מען דארף גלייבן צוויי עדים, דא האמיר צוויי עדים זאגן אזוי צוויי עדים זאגן אזוי, איז טאקע פאר אונז איז עס א ספק, אבער ווען אן עד אחד איז מכחיש אן אנדערע עד אחד, נעמט מען די גאנצע, מען נעמט ביידע און מען שיקט זיי אהיים, פשט, איך רעכן זיך נישט מיט קיינעם נישט, איז אויב אזוי אז דער מאן האט עד אחד און דער מאן האט עד אחד וואס ביידע זענען זיך מכחיש איינער די צווייטע, וואלט איך זיך ביידע געדארפט אהיים שיקן, ווי רש"י לייגט צו נאך מער, די פרוי, איז אויך מכחיש די עד אחד, וואס עפעס איז די פרוי ווייניגער ווי דעם עד אחד? די פרוי לייקנט דאך וואס די עד אחד זאגט, איז סתם אזוי וואלט מען געדארפט אהיים שיקן די עד אחד, איז מוז זיין אז דא רעדט זיך ביי אנדערע ציור אינגאנצן, אלא למישרא לעלמא דכולי עלמא לא פליגי דשריא, פשט דאס איז קלאר אז דא ביי די ציור איז קיין עדים נישט געווען, נישט קיין עדים נישט קיין עד אחד גארנישט, און ממילא דאס איז קלאר אז די פרוי קען חתונה האבן מיט וועם זי וויל, זי דארף נישט קיין גט פון ביידע, ווייל ס'איז סך הכל צוויי מענער וואס שרייען, איך האב דיר מקדש געווען, די פרוי לייקנט, איז גלייבט מען די פרוי זי קען חתונה האבן מיט וועם זי וויל. נאר וואס, והכא הכי קאמר, די ברייתא מיינט סך הכל צו זאגן, צריכה שני גיטין כדי לגבות כתובתה מן החבילה, פשט וואס איז טאמער די צוויי מענער געבן איר א גט, נישט ווייל איינער האט זיי געצווינגען, נישט ווייל די פרוי דארף עס האבן, די פרוי דארף עס נישט האבן, אבער ביידע מענער שרייען די פרוי איז מיין פרוי און ביידע געבן איר א גט. איז דא זאגט די ברייתא אז יעצט אז ביידע האבן געגעבן א גט איז ממה נפשך קען זי נעמען כתובה געלט ווייל ממה נפשך ביידע שרייען די פעקל איז זייערס ביידע שרייען די פרוי איז זייער פרוי ביידע שרייען זיי האבן געגעבן א גט איז ביידע זענען מחויב כתובה איז כתובה געלט לפחות קען זי נעמען פון די פעקל און די רעשט פון די פעקל עט מען איינשפארן עד שיבא אליהו איי וואס די חידוש פון די ברייתא די חידוש פון די ברייתא איז ור' מאיר היא דאמר מטלטלין משתעבדי לכתובה פשט ס'דא אנדערע שיטות וואס האלטן אז מ'קען נישט נעמען פאר כתובה געלט פון מטלטלין. ר' מאיר האלט אז מטלטלין זענען משעובד לכתובה, און ממילא גייט די ברייתא כשיטת ר' מאיר, דאס איז די חידוש אין די ברייתא אז זי קען נעמען די כתובה געלט פון מטלטלין, אבער אין הכי נמי, דא רעדט זיך נישט ביי א ציור פון אן עד אחד, און ממילא ווייטער, אונז האמיר נישט קיין קשיות אויף די אלע שיטות וואס האבן פריערט געזאגט אז מ'קען נישט מקדש זיין בעד אחד, פרעגט אבער די גמרא מאי הוי עלה, וואס בלייבט למעשה? וואס איז די דין אז איינער האט מקדש געווען מיט עד אחד און ביידע זענען מודה, איז די קידושין א קידושין צו נישט? זאגט די גמרא רב כהנא אמר אין חוששין לקידושיו אז די קידושין איז נישט קיין קידושין רב פפא אמר חוששין לקידושיו אז ס'איז יא דא דא א קידושין זאגט די גמרא אמר ליה רב אשי לרב כהנא פרעגט רב אשי פון רב כהנא מאי דעתיך פשט פארוואס זאגסטו אז א קידושין מיט עד אחד איז גארנישט ווערט און מ'דארף צוויי עדים דילפת דבר דבר מממון פשט דו לערנסט ארויס א גזירה שווה דבר דבר פון ממון, פשט ביי עריות שטייט כי מצא בה ערות דבר, ביי ממונות שטייט על פי שנים עדים יקום דבר, לערנסט ארויס אזוי ווי ביי ממונות דארף מען צוויי עדים איז די זעלבע זאך ביי עריות דארף מען אויך צוויי עדים, אבער אויב אזוי פרעגט רב אשי אי מה להלן הודאת בעל דין כמאה עדים דמי אף כאן הודאת בעל דין כמאה עדים דמי, פשט אזוי ווי ביי ממונות איז הודאת בעל דין כמאה עדים, אז איינער איז מודה איז כאילו ס'דא דא הונדערט עדים, אז איינער איז מודה איך בין שולדיג געלט פאר יענעם איז כאילו ס'דא הונדערט עדים אז אזוי איז ער דארף אוודאי צאלן, איז אויב אזוי זאל מען זאגן דא די זעלבע זאך. אז א מאן און א פרוי זענען ביידע מודה אז ס'איז געווען א קידושין, איז זאל מען זאגן כמאה עדים דמי, און די קידושין זאל חל זיין. ענטפערט רב כהנא ניין, אמר ליה התם לא קא חייב לאחריני הכא קא חייב לאחריני. פשט, ווען איינער איז מודה אז ער איז שולדיג געלט פאר יענעם, איז דארט זאגט מען הודאת בעל דין כמאה עדים דמי ווייל וועם האט ער אפגעטון? ער האט זיך אליין אפגעטון, האסט דיך אליין אפגעטון צאל געזונטערהייט. אבער ביי קידושין ווען א מאן און א פרוי זענען מודה אז זיי האבן חתונה געהאט איינער מיטן צווייטן, איז וועם טוען זיי אפ? חוץ פון דעם וואס זיי טוען זיך אליין אפ, די פרוי ווערט אן אשת איש, טאר מיט קיינעם נישט חתונה האבן, דער מאן האט יעצט א פרוי, ער דארף איר גט'ן, און אז ער גט איר דארף ער באצאלן כתובה, אבער חוץ פון דעם האט מען אפגעטון דא אנדערע מענטשן אויך, דער מאן טאר יעצט נישט חתונה מיט די קרובות פון די פרוי, און די פרוי טאר נישט חתונה מיט די קרובים פונעם מאן, איז ביי אזא ציור זאגט מען נישט הודאת בעל דין כמאה עדים דמי, און ממילא דא העלפט נישט דאס אז די מאן און די פרוי זענען מודה, נאר דא דארף מען האבן צוויי עדים. זאגט די גמרא ווייטער, מר זוטרא ורב אדא סבא בני דרב מרי בר איסור,

פרעגן זיי פון רב אשי אזוי, דאס וואס שטייט אין די תורה על פי שניים עדים יקום דבר אז ביי א דיני ממונות דארף מען צוויי עדים, איז וואס איז פשט פון דעם? צו איז פשט מען דארף צוויי עדים כדי קיינער זאל נישט קענען צוריק ציען? איז אויב אזוי, אונז צוויי ברידערס, אונז לעבן זיך בשלום ובשלווה, אונז האבן זיך צוטיילט די ירושה איינער מיטן צווייטן, אונז רעד מען נאר אמת, קיינער גייט נישט קומען לייקענען, שרייען שטיין און ביין גארנישט, איז אפשר דא איז דארף מען נישט קיין עדים, ווי לאנג מען לעבט בשלום דארף מען נישט קיין עדים, אדער אפשר ניין? אפשר שטייט אין די תורה על פי שניים עדים יקום דבר איז פשט? אז ווען סקומט צו דיני ממונות קענסטו גארנישט טון אן קיין עדים אפילו מרעדט פון ארנטליכע מענטשן, סהעלפט נישט מקען נישט מאכן א חלות קנין ביי ממונות אן קיין עדים, אמר ליה האט רב אשי זיי געענטפערט לא איברו סהדי אלא לשקרי, עדים זענען באשאפן געווארן פאר ליגנערס, פארשטייט זיך ביי דיני ממונות נישט ביי דיני עריות, אבער ביי דיני ממונות די איינציגסטע וואס מדארף עדים איז אז קיינער זאל נישט ליגנט זאגן שפעטער, אבער דארט ווי סדא צוויי ברידערס ארנטליכע ברידערס וואס גייען זיך נישט טענה'ן קיינער האט נישט מורא אז דער צווייטע וועט ליגנט זאגן, דארט אוודאי דארף מען נישט קיין עדים. זאגט די גמרא ווייטער, אמר אביי, האט אביי געזאגט, אמר לו עד אחד אכלת חלב והלה שותק, פשט, וואס איז טאמער א עד אחד גייט צו צו א איד און זאגט האסט געגעסן חלב, און יענער איז שטיל ער לייקנט נישט, איז די דין איז נאמן, איז די עד אחד באגלייבט, און די איד דארף ברענגען א קרבן חטאת, יעצט וואס איז די חידוש? די חידוש איז, אז אין פסוק שטייט ביים קרבן חטאת או הודע אליו חטאתו פון או הודע דרשנ'ט מען אז דווקא ווען די איד אליין ווייסט אז ער האט געזינדיגט, דארף ער ברענגען א חטאת, אבער טאמער אנדערע האבן אים מודיע געווען פשט, טאמער איינער זאגט פאר א איד דו האסט געגעסן חלב און יענער לייקנט, דארף ער נישט ברענגען א חטאת. איז דאס זאגט אביי, דאס איז נאר טאמער יענער לייקנט, טאמער יענער איז שטיל, דעמאלטס גלייבט מען דעם עד אחד און די איד דארף ברענגען א חטאת, דאס הייסט נישט אז הודיעוהו אחרים אז אנדערע האבן אים מודיע געווען. זאגט אביי, אביי ברענגט א ראיה צו זיין שיטה, ותנא תונא, אונזער תנא לערנט אויך אזוי, פשט ס'דא א משנה וואס זאגט אויך אזוי, ס'איז דא א משנה אין כריתות, אז אמר לו עד אחד אכלת חלב והלה אומר לא אכלתי פטור. פשט טאמער א עד אחד זאגט א מענטש האסט געסן חלב און יענער לייקענט, איז דארף ער נישט ברענגען א חטאת. איז קען מען ארויסדרינגען פון דעם טעמא דאמר לא, דייקא ווייל ער לייקענט, אבער הא אישתיק טאמער ער איז שטיל, מהימן, איז דער עד אחד באגלייבט, ווייל דאס אז ער איז שטיל איז א רגליים לדבר אז דער עד אחד רעדט אמת, און ממילא ביי אזא ציור, אוודאי דארף ער ברענגען א קרבן חטאת. ואמר אביי, נאך א מימרא פון אביי, אמר לו עד אחד, נטמאו טהרותיך, אן עד אחד זאגט פאר א מענטש, דיינע טהרות, דיין פירות זענען טהור, זענען טמא געווארן, והלה שותק, און יענער איז שטיל, נאמן, איז דער עד אחד באגלייבט. יעצט נארמאל, וואלט מען נישט געגלייבט אן עד אחד, טאמער דער מענטש וואלט געלייקנט, וואלט דער עד אחד נישט געהאט קיין נאמנות, פארוואס? ווייל אפילו מען ווייסט טאקע עד אחד נאמן באיסורין, אבער דא וואס ס'איז דא א חזקת היתר אויף די פירות, קען נישט אן עד אחד עס ארויסנעמען פון די חזקה, טאמער די בעל הבית לייקנט איז די בעל הבית באגלייבט, אבער אז ער לייקנט נישט איז די עד אחד באגלייבט, ותנא תונא, ברענגט אביי א ראיה פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, עד אחד אומר נטמאת, טאמער א עד אחד זאגט פאר א מענטש ביסט טמא געווען ביסט אריין אין בית המקדש בשוגג בטומאה, והלה אומר לא נטמאתי יענער לייקנט פטור, דארף ער נישט ברענגען א קרבן, איז טעמא דאמר לא, הא אישתיק מהימן, זעט מען דא אז דווקא ווייל ער לייקנט, דארף ער נישט ברענגען א קרבן אבער טאמער ער איז מודה איז די עד אחד באגלייבט און די זעלבע זאך זאגט אביי ווען איינער זאגט נטמאו טהרותיך אז דיין פירות זענען טמא געווארן און יענער שטיל איז ער אויך באגלייבט ואמר אביי נאך א מימרא פון אביי אמר לו עד אחד שורך נרבע אן עד אחד זאגט פאר א מענטש דיין אקס איז נרבע פשט ס'איז געווען א מענטש וואס האט געוואוינט מיט דיין אקס יעצט טאמער ס'איז דא צוויי עדים וואס האבן געזען אז א אקס איז נרבע איז די אקס חייב מיתה אזוי ווי די מענטש האט געוואוינט מיטן אקס אבער דא איז נאר דא אן עד אחד וואס ווען ס'דא אן עד אחד וואס האט געזעהן אז אן אקס האט געוואוינט מיט א מענטש איז די אקס טאר מען נישט ברענגען אלס קרבן איז קומט אן עד אחד צו א מענטש און זאגט דיין אקס איז נרבע דו קענסט נישט ניצן די אקס אלס קרבן והלה שותק און יענער איז שטיל נאמן איז די עד אחד באגלייבט טאמער וואלט נישט שטיל געווען טאמער וואלט מוחה געווען ער וואלט געזאגט נישט אמת דעמאלטס אוודאי וואלט די עד אחד נישט געווען באגלייבט אבער טאמער ער איז שטיל איז די עד אחד באגלייבט ברענגט אביי א ראיה ותנא תונא מען האט עס אויך געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט סיי אין זבחים סיי אין בכורות, אז א בהמה ושנעבדה בו עבירה וואס מען האט געטון מיט דעם א עבירה פשט א מענטש האט געוואוינט מיט א בהמה, אדער ושהמית א בהמה וואס האט געהארגעט א מענטש, וואס מען איז געוואויר געווארן פון דעם סיי על פי עד אחד דורך איין עד, אדער סיי אויך על פי הבעלים, די בעלים אליין האבן מודה געווען, איז ביי ביידע די ציורים נאמן, איז די עד אחד באגלייבט אדער די מענטש אליין די בעלים אליין איז באגלייבט פשט מען קען נישט נוצן די בהמה אלס קרבן, איז פירט אביי אויס די ראיה האי על פי עד אחד דאס וואס שטייט דא אז טאמער מען איז געוואויר געווארן על פי עד אחד איז נאמן, און וואס מיינט דאס? היכי דמי, אי דקא מודו בעלים, טאמער די בעלבאס איז אויך מודה, היינו על פי הבעלים, דאך די זעלבע ציור ווי על פי הבעלים, אלא לאו דשתיק. נאר וואס דען מוז זיין די בעלבאס איז שטיל, און אפילו הכי אז די בעלבאס איז שטיל און עס קומט עד אחד זאגן אזוי, איז גלייבט מען דעם עד אחד און מען קען נישט נוצן די בהמה אלס קרבן. קומט אויס למעשה אז אונז האבן געזען דריי זייער ענדליכע מימרות פון אביי וואס האבן כמעט גערעדט פון דעם זעלבן זאך, און וואס דארף אביי איבערחזר'ן די זעלבע זאך דריי מאל? זאגט די גמרא צריכא מען האט געדארפט האבן אלע דריי מימרות פון אביי ווייל דאי אשמעינן הך קמייתא, טאמער אביי וואלט נאר געזאגט די ערשטע מימרא, לגבי איינער וואס זאגט פאר א צווייטע מענטש אכלת חלב און יענער איז שטיל, וואס ביי דעם זאגט אביי אז די עד אחד איז באגלייבט און יענער דארף ברענגען אלס א קרבן, וואלט איך געזאגט אי לאו דקים ליה בנפשיה דעבד חולין בעזרה לא הוה מייתי, פשט וואלט איך געזאגט אז יא, דארט איז די עד אחד באגלייבט אפילו די באלבאס איז שטיל, דער בעל הבית האט נישט מודה געווען און שטיל פון דעסוועגן די מענטש באגלייבט פארוואס ווייל זעסט דאך אז דער בעל הבית האט געברענגט א קרבן חטאת ער וויל ברענגען א קרבן חטאת איז א מענטש ברענגט נישט א קרבן חטאת טאמער ער איז נישט שולדיג א מענטש וויל נישט ברענגען חולין לעזרה און אז מען זעט אז ער ברענגט א חטאת איז א סימן אז ער ווייסט אויך די אמת איז פשט דאס אז ער איז שטיל געווען איז א הודאה ווייל ער איז מודה צו די עד אחד איז דארט פארשטייט זיך גלייבט מען דעם עד אחד אבל נטמאו טהרותיך אבער ווען עס קומט אן עד אחד זאגן פאר א מענטש אז דיינע טהרות זענען טמא געווארן, איז מימר אמרינן האי דשתיק דסבר חזי ליה בימי טומאתו, פשט דארט קען מען אפשר זאגן אז אוואדע דער מענטש בעצם לייקנט, פשט דער באלעבאס וואלט געוואלט לייקענען, פארוואס לייקנט ער נישט? ווייל עס גייט אים נישט אן, וואס גייט אים אן? דער עד אחד זאגט אז די טהרות זענען טמא, גוט! וועל איך עסן די טהרות ווען איך בין טמא? פשט, וואס איז דאס? עס איז נישט עק וועלט! מען וועט גלייבן דעם עד אחד איז אויך נישט עק וועלט, און פארדעם באדערט עס נישט ניטאמאל די באלעבאס, פארדעם לייקנט ער נישט, אבער נישט ווייל ער איז מודה, איז פארדעם זאגט אביי עס איז נישט אזוי, נאר דאס וואס ער איז שטיל איז א סימן אז די עד אחד רעדט אמת, און טאקע די טהרות זענען טמא, ווייטער ואי אשמעינן הא, טאמער וואלט נאר געזאגט די צווייטע ציור וואלט איך געזאגט ווייל ווי נישט ווי משום דקא מפסיד ליה בימי טהרתו, וואס טייטש ווי נישט ווי, טאמער דער מענטש וואלט באמת געהאלטן אז זיין טהרות זענען נישט טמא, וואלט ער געדארפט לייקענען ווייל אז ער לייקענט נישט דערלייגט ער די פירות ער קען עס נישט עסן בימי טהרתו, איז אז מען זעט אז ער האט נישט געלייקענט איז א סימן אז ער איז מודה, אבל שור נרבע, מימר אמר כל השוורים לאו לגבי מזבח קיימי, פשט ווען איינער זאגט פאר א צווייטן אז דיין אקס איז נרבע ממילא קען מען עס נישט ברענגען אלס קרבן, איז דא באמת גייט אים נישט אן, פארוואס זאך דארף דארף וואס דארף איך לייקענען? אז אפשר וועט איינער קומען זאגן אז ס'איז אמת, איז פיין, כ'האב גענוג בהמות, רוב בהמות איז מען דאך נישט מקריב אלץ קרבן. איז דא וואלט געווען א צד צו זאגן אז דער עד אחד איז נישט באגלייבט, ווייל דאס וואס די בעל הבית איז שטיל מיינט נישט גארנישט, צריכא, זאגט אביי ניין, אז אפילו ביי די ציור, טאמער די בעל הבית איז שטיל, איז דער עד אחד באמת באגלייבט, און מ'קען נישט ברענגען די בהמה אלץ קרבן.